פרייטאג אמור, זאגט די הייליגע משנה מסכת אהלות פרק ה, תנור אן אויוון, שהוא עומד בתוך הבית, ס'שטייט אין א שטוב, ועינו, און זיין אויג, דאס איז די קוימען וואס טראגט ארויס די רויעך צו די גאס, קמורה לחוץ, ס'שטארט ארויס דורך די וואנט אויף אינדערויסן, און דארטן איז עס איבערגעדעקט, מען וויל דאך נישט אז די ווינט זאל שטערן די רויעך פון ארויסקומען, לייגט מען ארויף אזא דעכל דערויף, והאהילו עליו קוברי המת, די מענטשן וואס האבן געפירט די מת צו באערדיגן זענען דארט אדורך געגאנגען, און זיי האבן געמאכט אז דער מת אליין זאל מאכן א אוהל איבער די קוימען פונעם תנור. בית שמאי אומרים הכל טמא, דער בית שמאי האט געהאלטן אז דער קוימען פירט אריין דעם טומאה צום אויוון, און די טומאה שפרייט זיך אויס אינעם גאנצן הויז, אלע כלים וואס געפינען זיך אינעם הויז ווערן טמא. ובית הלל אומרים, התנור טמא, דער אויוון אליין ווערט טאקע טמא דורך דעם וואס דער מת האט מאהיל געווען אויף די קוימען דערפון, והבית טהור, אבער די הויז בלייבט ריין, די טומאה גייט נישט אריין צום הויז דורך דעם אויוון. רבי עקיבא אומר אף התנור טהור, רבי עקיבא האט געהאלטן אז אויך די אויוון אליין בלייבט טהור וויבאלד דער מת האט נישט געמאכט קיין אוהל אויפן עצם אויוון נאר אויף די קוימען דערפון ווערט נישט די תנור טמא. משנה ב' ארובה א פענסטער אין די דאך שבין הבית לעליה וואס איז צווישן די אונטערשטע שטאק און די אויבערשטע שטאק וקדרה נתונה עליה, ס'איז דא א קדרה א טאפ וואס איז געמאכט פון שארבן, וואס דאס טוט פארמאכן דעם פענסטער אין די דאך, ונקובה בכונס משקה, די טאפ האט אבער א לעכל, די לעכל איז אזוי גרויס אז ווען מען זעצט אראפ דעם טאפ אויף פליסיגקייטן וועלן די פליסיגקייטן אריינדרינגען אין דעם טאפ דורך דעם לאך, און דא רעדט מען אז אינעם אונטערשטן שטאק איז געווען א מת אדער א כזית מן המת, איז די שאלה וואס טוט זיך מיט די זאכן וואס געפינען זיך יעצט אינעם אויבערשטן שטאק, צו זיי ווערן טמא, צו זיי ווערן נישט טמא, צו זאג איך אז די קדרה של חרס וואס איז געלעכערט הייסט א גוטע חציצה, ס'האקט איבער אז די טומאה זאל נישט ארויפגיין, אדער נישט. בית שמאי אומרים, הכל טמא. דער בית שמאי האט געהאלטן אז די טאפ אליין ווערט טמא, הגם געווענליך א כלי חרס קען נישט ווערן טמא פון די אויסערוועניגסטע זייט און דא ליגט דאך עס מיט די רוקן זייט צו די טומאה, וויבאלד אבער דאס האט א שפאלט באקומט דאס אליין א טומאה, און די טומאה גייט אויכעט אריבער צו די גאנצע אויבערשטע שטאק. ס'ווערט גערעכנט כאילו די טאפ איז נישט דא, און ס'ווערט גערעכנט כאילו די פענסטער און די דאך איז אפן, און אז ס'איז דא א עפענונג פון א טפח על טפח גייט די טומאה ארויף צום צווייטן שטאק און אלעס וואס געפונט זיך דארט ווערט טמא. ובית הלל אומרים, הקדירה טמאה, נאר די טאפ אליין ווערט טמא, אזוי זענען זיי מחמיר, באמת וואלט די טאפ אליין אויך נישט געדארפט ווערן טמא, אבער זענען מחמיר אז די טאפ אליין באקומט א טומאה, ועליה טהורה. די אויבערשטע שטאק בלייבט אבער טהור, ס'ווערט גערעכנט כאילו די טאפ איז א גוטע מחיצה און חציצה וואס האקט איבער אז די טומאה זאל נישט ארויפגיין, רבי עקיבא אומר אף הקדירה טהורה, רבי עקיבא האט געהאלטן אז די טאפ אליין באקומט נישט קיין טומאה, ווי מ'האט געשמועסט אז די רוקן זייט פונעם טאפ, די אויסערווענדיגסטע זייט פונעם טאפ, דאס ליגט צו די זייט פון די טומאה, און א כלי חרס קען נישט מקבל טומאה זיין פון די אויסערווענדיגסטע זייט, ממילא איז די טאפ אליין בלייבט טהור, און ס'טוט אויכעט ראטעווען אויף אלע זאכן וואס געפונען זיך אינעם אויבערשטן שטאק. די בית הלל האבן בעצם געהאלטן ווי רבי עקיבא אז על פי דין וואלט ווען די קדירה אליין אויך געדארפט בלייבן טהור, דאך האבן זיי מחמיר געווען אז די טאפ אליין ווערט טמא. משנה ג' היתה שלימה, די זעלבע מעשה ווי פריער, ס'איז געווען צוויי שטאקן, און א פענסטער אין די דאך צווישן די ביידע שטאקן, און ס'איז געווען א טומאה אין די אונטערשטע שטאק, און ס'איז געווען א כלי חרס וואס האט מפסיק געווען, ס'האט אנגעפילט דעם פענסטער, אבער דא האט די כלי חרס נישט געהאט קיין לאך בכונס משקה, ס'איז געווען א גאנצע טאפ. בית הלל אומרים מצלת על הכל, ס'ראטעוועט אויף אלע זאכן וואס געפונען זיך אינעם צווייטן שטאק, ס'טוט איבערהאקן אז די טומאה זאל נישט אריבערגיין פונעם ערשטן שטאק צום צווייטן שטאק. בית שמאי אומרים אינה מצלת אלא על האוכלים ועל המשקין ועל כלי חרס, ס'קען נאר ראטעווען אויף די עסנווארג, די געטראנקען און די שארבענע כלים וואס געפונען זיך אינעם אויבערשטן שטאק. און די טענה פון די בית שמאי איז אזוי, מען רעדט דא אז די טאפ וואס איז געווען אינעם פענסטער האט באלאנגט צו אן עם הארץ. כלים פון אן עם הארץ זענען טמא אקעגן חברים, אקעגן ערליכע אידן. און די עם הארצים אליין פאלגן נישט אויס ווען מען זאגט זיי אז זייערע טעפ זענען טמא. איז אויף האלצערנע כלים און אייזערנע כלים, וואס דאס מאכט זיך אז ערליכע אידן זאלן בארגן פון די עם הארצים, ווייל זיי בארגן עס און זיי טובל'ן עס, אפילו ס'זאל האבן א טומאת עם הארץ, טובל'ן זיי עס, און זיי נוצן עס ביינאכט נאך הערב שמש, איז אויף די זאכן האבן זיי געזאגט, קען די קדירה פון די עם הארץ נישט ראטעווען, פארוואס? ווייל די קדירה איז דאך לויט אונז טמא, אבער דער עם הארץ האלט נישט אז ס'איז טמא, איז ווען דער חבר וועט קומען בארגן א האלצענע אדער אייזערנע כלי, וועט דער עם הארץ אים נישט זאגן אז ס'איז געווארן טמא פון א מת, ווייל ער האלט דאך אז ס'איז געווען א גוטע חציצה דא, די קדירה וואס איז געלעגן אין די ארובה האט גוט חוצץ געווען בפני הטומאה. וועט דאך דער חבר נעמען דעם כלי און ער וועט עס נאר טובל'ען און יענעם אויפדערנאכט וועט ער עס שוין נוצן. דערווייל איז דאך די כלי טמא געווארן פון א מת. דארף עס זיין טמא אויף זיבן טעג, און מען דארף שפריצן דערויף פון די עפר הפרה די דריטע טאג און די זיבעטע טאג, האב איך געזאגט אז אויף האלצערנע און אייזערנע כלים קען די כלי פון די עם הארץ נישט ראטעווען, און אזוי וועט נישט ארויסקומען קיין מכשול, אבער אויף עסנווארג און געטראנקען אדער שארבענע כלים, וואס די זאכן פלעגט מען קיינמאל נישט זיך באנוצן מיט די זאכן וואס באלאנגען צו אן עם הארץ, ווייל עסנווארג געטראנקען און כלי חרס קען מען דאך נישט טובל'ען אין א מקווה, און אז ס'האט די טומאת עם הארץ קען עס א חבר נישט נוצן, איז איז דאך נאר נוגע די הלכה פארן עם הארץ אליין, איז פארן עם הארץ אליין האב איך געזאגט אז זיינע עסנווארג און געטראנקען און שארבענע כלים וואס ליגן אין די אויבערשטע שטאק בלייבן ריין, ווייל אפילו איך וועל אים זאגן אז ס'איז טמא וועט ער מיר אויכעט נישט אויספאלגן. חזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי, ווען די בית הלל האט געהערט דעם טעם פון די בית שמאי האבן זיי צוריק געצויגן פון דעם וואס זיי האבן געזאגט אז ס'ראטעוועט יא אויף אלעס, און זיי האבן אנגעהויבן פסק'נען ווי די בית שמאי אז ס'ראטעוועט נאר אוכלים משקין און כלי חרס, אבער נישט זאכן וואס מען קען טובל'ן וואס דאס הייסט האלצערנע אדער אייזערנע כלים. משנה ד'. לגין, א קריגל. פון כלי עץ אדער מתכות, שהוא מלא משקין טהורין, ס'איז אנגעפילט מיט די ריינע געטראנקען. הלגין, די קריגל וואס דאס איז דאך א זאך וואס ס'קען האבן א טהרה במקווה, טמא טומאת שבעה, אזוי האבן מיר דאך פריער געלערנט, אז דער בית שמאי האט געהאלטן און דער בית הלל האט שפעטער אויך אנגענומען, אז א יעדע כלי שטף, כלי עץ אדער מתכות, וואס מ'קען טובל'ן, ווערט נישט געראטעוועט דורך די קדירה של חרס פונעם עם הארץ וואס איז געליגן אינעם ארובה ווייל ס'הייסט נישט קיין גוטע חציצה והמשקין טהורין, ווייל אויף עסנווארג איז דאך עס יא א גוטע חציצה ווי די משנה האט פריער געזאגט, קומט אויס א אינטערסאנטע זאך, ס'ליגט געטראנקען אין א כלי, די כלי אליין איז טמא טומאת שבעה, אבער די געטראנק וואס ליגט אינעווייניג בלייבט טהור. זאגט די משנה דאס איז אבער נאר ווילאנג די משקה איז געבליבן אין די ארגינעלע כלי ווי ס'איז געליגן בשעת ס'איז געווען די מת אינעם שטוב, ואם פינן בכלי אחר, אויב ער האט עס אריבערגעגאסן די משקאות פון די ערשטע קריגל צו א צווייטע קריגל טמאין, ווערט די משקה יא טמא, ס'איז מקבל טומאה פון די צווייטע קריגל. זאגט די משנה. האשה שהיא לשה בעריבה, די זעלבע זאך טאמער א פרוי וועט שטיין אויפן אויבערשטן שטאק און זי וועט האלטן אינמיטן קנעטן אין א שיסל, האשה די פרוי אליין, והעריבה און די בעקן די שיסל, טמאים טומאת שבעה, דאס ווערט טמא טומאת שבעה ווייל א מענטש און א בעקן וואס איז געמאכט געווארן פון עץ אדער פון מתכות קען מען דאך טובל'ן, איז די זאכן ווערן נישט געראטעוועט דורך די קדירה פונעם עם הארץ וואס איז מפסיק אין די ארובה, והבצק טהור, די טייג איז דאך א עסנווארג, עסנווארג איז טהור, ס'בלייבט געראטעוועט. ואם פנהו לכלי אחר, דא וועט אויך זיין די הלכה ווי פריער, אז אויב מ'וועט אריבערלייגן דעם טייג פון איין בעקן צו די צווייטע, טמא ווערט עס יא טמא, ווייל ס'איז מקבל טומאה פונעם צווייטן כלי. און נאך מער זאגט די ברטנורא, אויב די פרוי וועט אויפהייבן ביידע הענט פון דעם טייג, זי וועט אויפהערן זיך מתעסק זיין דערמיט פאר א מינוט, און נאכדעם וועט זי צוריק אריינלייגן די הענט אינעם טייג, וועט זי עס אויכעט מטמא זיין, נאר ווען זי האלט נאך אינמיטן עוסק זיין אין דעם בצק, און זי הערט נישט אויף, דעמאלט זאג איך אז ס'בלייבט טהור. חזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי, אויף די אלע הלכות האבן די בית הלל צוריק געצויגן פון זייער שיטה וואס זיי האבן געהאלטן אז ס'ראטעוועט אויף אלעס, און זיי האבן אנגעהויבן פסק'ענען ווי די בית שמאי אז ס'ראטעוועט נאר אוכלין און משקין וכלי חרס. משנה ה'. היו כלי גללים, אויב אין דעם פענסטער וואס האט איבערגעהאקט וואס איז געווען צווישן א אונטערשטע שטאק און א אויבערשטע שטאק, איז נישט געלעגן א שארבענע טאפ, אזוי ווי מען האט פריער געלערנט, נאר עס איז געוועזן דארטן כלי גללים, דאס איז כלים וואס מען מאכט פון מיסט, כלי אבנים, שטיינערנע כלים, כלי אדמה, ערדענע כלים, אבער ערדענע כלים זענען נישט ווי שארבענע כלים, שארבענע כלים האט מען שוין אריינגעלייגט אין א אויוון און עס איז פארטיג געווארן און דעמאלטס איז עס מקבל טומאה פון אינעווייניג על כל פנים, אבער כלי אדמה איז ערדענע כלים וואס מען האט נאכנישט אפגעברענט אין א אויוון, עס איז בכלל נישט מקבל טומאה, די אלע דריי סארטן כלים זענען בכלל נישט מקבל טומאה, איז אפילו ס'באלאנגט פארן עם הארץ, הכל טהור, ס'איז א גוטע חציצה, און ס'האקט איבער אז די טומאה פון די אונטערשטע שטאק זאל נישט קענען ארויפגיין צו די אויבערשטע שטאק, און יעדע זאך וואס געפינט זיך אינעם אויבערשטן שטאק בלייבט ריין. די זעלבע זאך היה כלי טהור לקודש ולחטאת, אויב ס'איז געליגן אין דעם ארובה, צווישן די אונטערשטע שטאק און די אויבערשטע שטאק, אין די פענסטער איז געליגן אזא מין כלי, וואס איז יא א כלי חרס, און ס'באלאנגט פאר אן עם הארץ, אבער דער עם הארץ זאגט אז ער האט עס געהיטן און גערייניגט אז מ'זאל עס נוצן פאר קדשים, אדער מען זאל עס נוצן פאר די פרה אדומה וואס ווערט אנגערופן חטאת, וואס ביי די זאכן זענען אפילו עם הארץ אויכעט באגלייבט, הכל טהור, דעמאלטס איז אויכעט אלעס פון די אויבערשטע שטאק ריין געבליבן, שהכל נאמנין על החטאת, אלע זענען באגלייבט לגבי פרה אדומה און כל שכן לגבי קדשים, איז וויבאלד די עם הארצים האבן א נאמנות צו זאגן אז די כלי איז ריין אויף קודש און אויף חטאת, און ביי די כלים זענען זיי דאך באגלייבט צו זאגן אז ס'איז נישט טמא געווארן, קען דאס זייער גוט חוצץ זיין בפני הטומאה, און ס'היט אפ אז די טומאה וואס ליגט אויף די אונטערשטע שטאק זאל נישט קענען אריבערגיין צו די אלע זאכן וואס ליגן אינעם אויבערשטן שטאק. וואס איז דער טעם פארוואס אלע זענען באגלייבט אויף א חטאת? ווייל מ'האט נישט געוואלט אז די עם הארצים זאלן זיך אויפרעגן אז מ'טראסט זיי נישט, און זאלן גיין מאכן א אייגענע פרה אדומה, און זאלן מאכן אייגענע בית המקדש אייגענע מזבח, פאר דעם האט מען געזאגט אז אויף קדשים און אויף פרה אדומה זענען זיי באגלייבט, פירט די משנה אויס, מפני שהכלים טהורים, די אלע ריינע כלים וואס זיי האבן נישט קיין שום טומאה, כלי גללים, כלי אבנים, כלי אדמה, און כלי חרס טהורים, און אויכעט די ריינע כלי חרס וואס די משנה האט יעצט געזאגט וואס דאס מיינט א כלי וואס מען האט גערייניגט פאר קודש אדער פאר חטאת, די אלע כלים מצילים איז דא א גירסא אין ברטנורא עם דפנות אהלים אויב ס'ליגט נעבן די ווענט פון א געצעלט אזוי ווי דא וואס ס'ליגט אין דעם דאך אין דעם פענסטער וואס איז אויפן דאך און ס'שטעלט זיך צאם מיט די ווענט פון דעם געצעלט צו מאכן א גוטע חציצה. א כלי אליין אפילו די כלי זאל זיין א זאך וואס איז נישט מקבל טומאה קען עס נאכנישט חוצץ זיין בפני הטומאה אבער וויבאלד די כלי ליגט נעבן די ווענט פון א געצעלט קען זיך עס צאמשטעלן און אינאיינעם מיט די ווענט פונעם געצעלט ראטעוועט עס און ס'איז א גוטע חציצה בפני הטומאה און נישט נאר טאקע כלי גללים כלי אבנים כלי אדמה אדער כלי חרס וואס מ'האט גערייניגט לקודש ולחטאת טוען ראטעווען מיט דפנות אהלים נאר אויך א כלי חרס אזוי ווי עס האמיר געלערנט פריער אין משנה ג, ד. אז א כלי חרס וואס דאס איז נישט מקבל טומאה מגבו פון די דרויסענדיגע זייט, איז אויב ליגט דאס אויכעט אין אזא פענסטער, שטעלט זיך עס צאם מיט די דפנות אהלים, און ס'קען ראטעווען אז די טומאה זאל נישט אריבערגיין, דארט איז נאר דא א חילוק אז ס'ראטעוועט נאר אויף אוכלין און משקין און כלי חרס, און נישט אויף כלי עץ און מתכות. משנה ו' כיצד, גייט ער אביסל מער אריינגיין אין די הלכה אז כלים וואס זענען נישט מקבל טומאה קענען ראטעווען צוזאמען מיט ווענט פון א אוהל, וויאזוי גייט דאס צו? הבור, א גריב, והדות, דאס איז אויכעט א גריב, די חילוק פון א בור און א דות, זאגט דא די ברטנורא אז א בור האט נישט אויסגעלייגט די ווענט פונעם גריב מיט עפעס ציגל, ס'איז נאר אראפגעגראבן א גריב אין די ערד, און א דות האט יא ארומגעלייגט ציגל ס'איז א פארבויטע גרוב שבבית די בור וואס דאס געפינט זיך אינעם שטוב און ס'קומט אביסל ארויף העכער די ערד ס'האט א שטיקל ווענטל לאמיר זאגן איין שורה פון ציגל אדער מ'האט אויסגעגראבן די זאמד פון אינעווייניג פונעם גרוב און געלייגט ארום און ארום די חוליית הבור ס'האט עפעס א שטיקל דפנות אהלים. וכפישה נתונה עליו, און ס'ליגט אויף דעם גריב א כלי וואס רופט זיך כפישה, וואס דאס איז א גרויסע כלי, ס'איז בא במידה, ס'פארנעמט אין זיך א פֿערציק סאה, און געווענליך נוצט מען דאס איינצוזאמלען אין דעם די איילבירטן פאר מ'פרעסט עס, טוט זיך עס ווארעמען אין דעם. איז די כלי איז נישט מקבל טומאה, און אויב מען לייגט דאס ארויף אויף די בור והדות וואס דאס האט א דין פון דפנות אהלים ווייל ס'האט דאך אזא ווענטל וואס קומט ארויס פון די ערד, טהור. זענען אלע כלים וואס ליגן אין די בור והדות טהור אפילו אויב דאס געפינט זיך אין א שטוב וואו ס'איז דא א מת, ווייל די כפישה וואס איז א כלי וואס איז נישט מקבל טומאה שטעלט זיך צאם מיט די דפנות אהלים, די ווענטעלעך, פון די בור והדות, און ס'ראטעוועט אז די טומאה זאל נישט קענען אריינגיין. אם היתה באר חלקה, אויב דאס איז געוועזן א ברינען וואס איז געווען גלאט מיט די ערד, ס'איז נישט ארויפגעקומען גארנישט קיין חוליות הבור, איז דאך נישט דא דא קיין דפנות אהלים, או כוורת פחותה, אדער ס'איז געוועזן א כלי וואס זעט אויס ווי א בינשטאק, און ס'איז אויפגעבראכן, ס'איז נישט פארשטאפט מיט שטרוי, ווען ס'וואלט ווען געווען פארשטאפט מיט שטרוי וואלט עס נישט געדארפט קיין שום צודעק, אפילו אן די כפישה וואס ליגט דערויף וואלט עס געראטעוועט. אבער וויבאלד ס'איז אויפגעבראכן האט ער ארויפגעלייגט א כפישה. אבער די כוורת האט נישט קיין די דין פון דפנות אהלים, ס'איז אפשר ווענט אבער ס'איז נישט קיין אוהל, ס'דארף זיין דפנות אהלים און דעמאלטס קען זיך מצרף זיין די כלי צו ראטעווען פון טומאה. איז אויב ס'איז געוועזן א באר חלקה אדער א כוורת פחותה, וכפישה נתונה עליה און אויף דעם איז געליגן די גרויסע כלי ווי מ'זאמלט איין די איילבירטן, טמא. דאס טוט נישט ראטעווען, ווייל דא איז נישט דא קיין דפנות אהלים, די באר חלקה, די גלאטע ברונען, האט נישט קיין ווענט, און די כוורת פחותה, אפילו ס'האט ווענט, אבער ס'איז נישט קיין געצעלט, ס'הייסט נישט ווענט פון א געצעלט, קען נישט קומען די כפישה און ראטעווען דא, חוצץ זיין בפני הטומאה, און אויב ס'איז אין די כוורת אדער אין די ברונען דא כלים, און ארום דעם אינעם שטוב, איז דא א טומאה, וועט עס נישט ראטעווען און די טומאה גייט אריין. זאגט די משנה, דאס איז נאר געזאגט געווארן ווען דו דעקסט צו די באר אדער די כוורת מיט א כפישה, וואס דאס איז א כלי. אבער אם היה נסר חלק, אויב ווערט ארויפגעלייגט א גלאטע ברעט, וואס איז נישט קיין כלי, או סרידה שאין לה גפיים, דאס איז אויכעט מער ווייניגער א גלאטע זאך, ס'איז א גלאטע שיסל אן קיין ווענט, אן קיין זוים ארום, וואס מ'נוצט דאס צו קנעטן וכדומה, טהור, וועט עס יא חוצץ זיין בפני הטומאה, אפילו עס איז א באר חלקה אדער א כוורת פחותה און ס'איז נישט דא קיין דפנות אהלים, וויבאלד כ'האב עס צוגעדעקט מיט א זאך וואס איז נישט קיין כלי, קען עס יא חוצץ זיין בפני הטומאה. פארוואס? שאין הכלים מצילים עם דפנות אהלים עד שיהא להן דפנות, נאר א זאך וואס איז א כלי, קען ראטעווען אינאיינעם מיט ווענט פון א געצעלט נאר באופן וואס די כלי אדער די דפנות אהלים האבן ווענט, אבער א זאך וואס איז נישט קיין כלי, א גלאטע ברעט אדער א סרידה שאין לה גפיים, דאס קען ראטעווען פון טומאה אפילו ווען עס איז נישט דא דא קיין ווענט בכלל. די ברעט וואס איך לייג ארויף איז א גלאטע ברעט אן א ווענט, די סרידה האט נישט קיין ווענט, און אפילו איך לייג עס ארויף אויף א באר חלקה וואס דאס האט אויכעט נישט קיין ווענט אדער א כוורת פחותה וואס ס'הייסט נישט קיין דפנות אהלים, טוט עס אויכעט ראטעווען. און די טעם וואס די משנה זאגט דא שאין הכלים מצילים עם דפנות אהלים דאס באציט זיך אויכעט אויף פריער, פארוואס ביי די באר חלקה און די כוורת פחותה ווען איך לייג ארויף א כפישה איז עס טמא ס'העלפט נישט ווייל ס'מוז זיין דפנות, און די באר חלקה האט נישט קיין דפנות, און די כוורת פחותה האט יא דפנות אבער ס'איז נישט קיין דפנות אהלים. די הלכה איז אבער.

וויפיל זאל זיין די וואנט, צו פון די בור ודות, צו פון די כפישה וואס איך לייג ארויף, טפח. אויב ס'איז דא א טפח, הייסט עס שוין א גוטע דופן, און ס'קען חוצץ זיין בפני הטומאה. ס'מוז אבער זיין א טפח אויף די בור ודות, אדער א גאנצע טפח אויף די כפישה, מ'קען נישט צוזאמשטעלן, דאס זאגט די משנה, היה לה חצי טפח מכאן וחצי טפח מכאן, אויב די בור ודות האט געהאט א האלבע טפח וואס האט זיך ארויסגעשטארט, און די כפישה וואס איך האב ארויפגעלייגט דערויף האט אויך געהאט נאר א האלבע טפח, אינה דופן, דאס הייסט נאכנישט קיין גוטע וואנט, און די כלים וואס ליגן אינעווייניג וועלן נישט געראטעוועט ווערן פון די טומאה וואס ליגט אינעם שטוב, עד שיהא לה טפח ממקום אחד, ס'מוז האבן א טפח פון איין פלאץ, אדער אז די בור אדער די דות זאל אליינס האבן א ווענטעלע פון א טפח, אדער די כפישה וואס איך דעק איבער, דאס זאל האבן א וואנט פון א טפח. משנה זיין, כשם שמצילין מבפנים, פונקט ווי מיר האבן יעצט געלערנט אז כלים וואס די כלי פאר זיך איז נישט מקבל טומאה, ווי מען האט אויסגעשמועסט אז די כפישה איז אויכעט א זאך וואס איז נישט מקבל טומאה ווייל ס'פארנעמט פֿערציק סאה קען דאס ראטעווען צוזאמען מיט דפנות אהלים ווען ס'געפינט זיך אין א שטוב, זאגט די משנה פונקט ווי ס'קען ראטעווען אין א שטוב כך מצילין מבחוץ, אויב ס'ליגט נאנט צו די ווענט פון א אוהל פון אינדרויסן פונעם שטוב קען עס דארטן אויכעט ראטעווען פון טומאה, כיצד? כפישה, די גרויסע כלי שהיא נתונה על היתדות, ס'איז אראפגעשטעלט אויף נעגל, מבחוץ, אינדרויסן, און פארוואס דארף מען רעדן אז ס'איז אראפגעשטעלט אויף נעגל, ווייל ער וויל דא זאגן טומאה תחתיה, אז ס'ליגט א טומאה אונטער דעם, דארף ער דאך האבן דא פלאץ פאר די טומאה, און ס'מוז דא זיין א טפח ליידיג כאטשיג, ווייל אנישט איז עס א טומאה רצוצה וואס איז בוקעת ועולה און די כלי קען נישט ראטעווען. אבער יעצט אז ס'ליגט אויף נעגל און ס'איז דא דארטן א הוילקייט פון א טפח, איז אויב ס'ליגט א טומאה אונטער די כפישה, און די כפישה ליינט זיך אן אויף די וואנט פונעם הויז, איז כלים שבכפישה טהורים, אלע כלים וואס געפונען זיך אין דעם כפישה, אין דעם גרויסן שיסל זענען געליגן כלים, ס'איז טהור, ס'ווערט נישט טמא פון די טומאה וואס ליגט אונטער דעם, ווייל אז ס'איז צוזאמען מיט דפנות אהלים, ס'ליינט זיך אן אויף די וואנט פון א געצעלט, די וואנט פון א הויז, קען עס גוט חוצץ זיין בפני הטומאה. און ווי דער רמב"ם איז מסביר, מ'רעדט דא אז די עפענונג פון די כפישה איז צו די וואנט. אם היה כותל חצר או כותל גינה, אויב ס'איז געליגן נאנט, נישט צו די וואנט פון א הויז, וואס די וואנט פון א הויז איז א אוהל, ס'איז א געצעלט, נאר ס'איז געליגן נאנט צו די וואנט פון א הויף, אדער פון א גארטן, וואס דאס איז בכלל נישט קיין אוהל, אינו מציל קען עס טאקע נישט ראטעווען, ווייל די כלי אליין קען נישט ראטעווען, ס'קען נישט חוצץ זיין בפני הטומאה נאר ווען ס'גייט צוזאמען מיט דפנות אהלים. זאגט די משנה, קורה א באלקען, שהיתה נתונה מכותל לכותל, אינדרויסן אויף די גאס צווישן צוויי ווענט פון צוויי הייזער איז דורכגעלאפן א באלקען וואס איז ברייט א טפח, וקדירה תלויה בה, ס'איז געהאנגען אויף דעם באלקען איז געהאנגען א קדירה של חרס וואס איז נישט מקבל טומאה פון די דרויסנדיגע זייט נאר פון אינעווייניג. טומאה תחתיה, טאמער ס'געפונט זיך א טומאה, א כזית מן המת, אונטער דעם לאנגן באלקן, איז כלים שבקדירה, איז א מחלוקה וואס טוט זיך מיט די כלים וואס געפונען זיך אין דעם טאפ. ס'איז א שאלה צו די טאפ קען חוצץ זיין בפני הטומאה ווייל ס'איז דאך צוזאמען מיט דפנות אהלים, די באלקן וואס לויפט דא אדורך איז דאך א גוטע דופן אוהל, און די כלי זאל זיך מצרף זיין די קדירה אז ס'זאל קענען ראטעווען די טומאה פון אריינגיין, איז רבי עקיבא מטהר וחכמים מטמאין, שמועסט די ברטנורא אויס, ווען די טאפ איז אפגערוקט פונעם באלקן, ס'איז א טפח נידריגער דערפון, דעמאלטס האלט יעדער איינער אז די טומאה גייט אריין, ס'געפונט זיך א כזית פון א מת אונטער די באלקן, ס'גייט ארויף ביזן באלקן, ס'שפרייט זיך אויס און ס'גייט אריין אין דעם קדירה, און אלע כלים וואס געפונען זיך אין די קדירה ווערן טמא. אויב ס'איז געוועזן אינגאנצן דבוק צום קורה, צום באלקן, ס'האט נישט געהאט קיין שפאלט אפילו, דעמאלט זענען די חכמים אויכעט מודה צו רבי עקיבא אז ס'האט גוט געראטעוועט, ס'גייט נישט אריין די טומאה. די מחלוקה וואס רבי עקיבא איז מטהר און די חכמים זענען מטמא, איז ווען ס'איז געוועזן ווייניגער ווי א טפח פלאץ צווישן די קדירה און די באלקן. לויט רבי עקיבא זאג איך שוין לבוד, ס'הייסט ווי פארמאכט און ס'קען ראטעווען אז די טומאה זאל נישט אריינגיין, און לויט די חכמים מוז עס זיין אינגאנצן פארמאכט.

שדרה דמא לקמיה דרבא, זי האט געשיקט אירע בלוטן פאר רבא, ווי רש"י איז מסביר, אפילו זי איז געוועזן א גוי'טע, פלעגט זי זיך אפהיטן פון נדות, און זי איז געוועזן נאנט זיך צו מגייר זיין, זי פלעגט שיקן קרבנות, זי האט זיך געהאלטן ערליך. הוה יתיב ר' עובדיה קמיה, ר' עובדיה איז געזיצן פאר רבא ווען דער בלוט איז געקומען צו אים, ארחיה, רבא האט עס געשמעקט. אמר לה, האט ער געשיקט פאר איר זאגן האי דם חימוד הוא, זאלסט וויסן אז דער בלוט קומט פון גליסטן. מיר האבן שוין די פארגאנגענע וואך גערעדט אז דאס מיינט נישט אז עס איז נישט טמא, דם חימוד איז אויך טמא, ער האט פשוט געוויזן מבינות אז ער ווייסט אפילו פון וואס דער בלוט קומט. אמרה ליה לברה, האט די איפרא הורמיז געזאגט פאר איר זון דער קייזער, תא חזי כמה חכימי יהודאי, געב א קוק ווי קלוג די אידן זענען, ער קען אויפן שמעק קען ער וויסן פון וואס דער בלוט קומט. אמר לה, דער קייזער האט זיך נישט געלאזט אזוי, זאגט ער, דילמא כסומא בארובה, אפשר האבן זיי פונקט צוגעטראפן, אזוי ווי א בלינדער מענטש קען אמאל פונקט צוטרעפן וואו ס'געפינט זיך די פענסטער אינעם דאך אז מ'זאל אריינגיין, אבער ער האט נישט געוואוסט אויף זיכער, ער האט סתם געשאסן און געזאגט אז דאס קומט פון חימוד, און ער האט פונקט צוגעטראפן. הדר שדרה ליה, האט אים נאכאמאל געשיקט שיתין מיני דמא, זעכציג סארטן בלוט האט מען געוואלט פרובירן זעהן צו ער ווייסט טאקע, וכולהו אמרינהו, אלע האט ער געזאגט פון וואס דאס איז, נאר ההוא בתרא, די לעצטע מין בלוט דם כינים הוה, דאס איז געווען בלוט פון לייז, ולא ידע דאס האט ער פונקט נישט געוואוסט וואס דאס איז, איסתייע מילתא, ער האט געהאט א סייעתא דשמיא, ושדר לה, האט ער פונקט צוריק געשיקט א מתנה, א סריקותא, א קעמל, דמקטלא כלמי וואס מען נוצט צו הרג'ענען אויף דעם די לייז, און ער האט אפילו נישט געוואוסט פארוואס ער שיקט דאס, ס'איז געווען מן השמים ער זאל שיקן אזא מין מתנה, און אזוי האט זי פארשטאנען כאילו ער ווייסט יא אז דאס קומט פון לייז. אמרה האט זי געזאגט יהודאי די אידן בתווני דליבא יתביתו, עטס זיצט אינעווייניג אינעם הארץ, עטס האטס אלע סארטן חכמות. אמר רב יהודה, האט רב יהודה געזאגט, מרישא פון אנפאנג הוה חזינא דמא, איך פלעג באטראכטן בלוטן, איך פלעג פסק'נען דערויף, אבער כיוון דאמרה לי, מיין פרוי האט מיר געזאגט, אמיה דיצחק ברי, די מאמע פון מיין זון יצחק, אז האי טיפתא קמייתא, די ערשטע טראפן בלוט, לא מייתינן לה קמיה דרבנן, זי האט אים פארטרויעט אז די ערשטע טראפן בלוט וואס קומט ארויס טראגט זי נישט צו די חכמים פרעגן א שאלה דערויף משום דזהימא, ס'איז צו מזוהם, ס'איז צו שמוציג אז זי זאל דאס גיין ווייזן. לא חזינא זאגט ער, זייט כ'האב דאס געהערט וויל איך מער נישט קוקן קיין בלוטן. פארוואס? ווייל ס'קען זיין אז מ'וועט מיר ברענגען די צווייטע בלוט, און ס'וועט זיך מיר דאכטן אז דאס איז טהור'ע בלוט, און דערווייל די ערשטע בלוט וואס זי האט נישט געברענגט, זי האט זיך געשעמט דערמיט, דאס איז באמת געווען א מראה טמאה, ממילא האב איך מיך ארויסגעלאזט פון דעם איך קוק מער נישט קיין מראות. ווען קוק איך יא? בין טמאה לטהורה ודאי חזינא. ווען א פרוי האט געהאט א קינד וואס די הלכה איז אז פון די נאך די ערשטע וואך פאר א זכר ביז די פערציג טעג איז אלע בלוט וואס זי זעט איז דם טוהר און די זעלבע זאך ווען זי האט געהאט א נקבה איז פון די צוויי וואכן ביז די אכציג טעג איז אלעס דם טוהר, איז נאכדעם עס האט זיך געענדיגט די פערציג אדער די אכציג טעג, ווען זי הייבט אן זעהן בלוט, מיט די ערשטע טראפ, שעמט זי זיך נישט, ס'איז נישט אזוי מזוהם, ווייל זי האלט זיך אין איין זעהן שוין א גאנצן צייט, דם טוהר. איז דא ביי דעם האט ער נישט חושש געווען, אז מ'עט אים קומען נאר ווייזן די צווייטע בלוט און נישט די ערשטע, איז בין טמאה לטהורה, ווען מ'דארף מבחין זיין און וויסן, צו דאס איז דם טהור אדער דם טמא און זי האלט יעצט נאך די ימי טהרה, דעמאלטס ודאי חזינא האב איך עס יא באטראכט ווייל כ'האב געוואוסט אז מ'ברענגט מיר אפילו די ערשטע בלוטן. זאגט תוספות אז די אנדערע חכמים וואס זיי האבן זיך יא אריינגעלאזט אין קוקן בלוטן און זיי האבן נישט חושש געווען אויף דעם אז מען ברענגט זיי נישט די ערשטע מראה, איז אדער קען זיין אז זיי האבן נישט אזוי מחמיר געווען חושש צו זיין אויף דעם, אדער קען זיין זיי זענען געווען אזוי בקי, אזוי באקאנט אין די מראות דמים, אז אויף דעם צווייטן בליק האבן זיי אויך געקענט זען צו די ערשטע בלוט האט געהאט א מראה טמאה אדער א מראה טהורה.

איבער שבת, בההוא ליליא דשבת, די נאכט פון שבת, קודשא בריך הוא עאל, גייט דער אייבערשטער אריין בגנתא דלעילא, אין דעם גן העליון ברזא דמקורא עילאה, אין דעם סוד פונעם אויבערשטן קוואל. בגין דביומא דחול, אין די וואכן טעג כל נשמתין דצדיקיא כולהו בגנתא די בארעא שריין, אלע נשמות פון די צדיקים געפונען זיך דעמאלטס און זיי רוען אין דעם גן עדן התחתון וואס געפונט זיך אויף די וועלט. וכד אתקדש יומא במעלי שבתא ווען די שבת קומט אריין די טאג ווערט הייליג, כל אינון משריין דמלאכין קדישין די אלע מחנות פון הייליגע מלאכים, דממנן וואס זיי זענען געשטעלט גו גנתא דלתתא אויפן אונטערשטן גארטן, כולהו סלקין אלע פירן ארויף להני נשמתין, די הייליגע נשמות דשריין גו גנתא דלתתא וואס זיי רוען א גאנצע וואך אינעם גן התחתון, לאעלא זיי פירן דאס אריין לגבי ההוא רקיעא צו דעם הימל דקיימא על גנתא וואס שטייט העכער דעם גן,

פון דעם גן ונשמתין אתיין לגו גנתא און נאכדעם איז דא נשמות וואס קומען אריין אין דעם גן כל אינון נשמתין דצדיקיא די אלע נשמות פון די צדיקים דמתלבנין וואס האבן זיך אויסגעלאטערט ביומי דחול אין די וואכן טעג ועוד לא עאלו לגו גנתא און די גאנצע וואך האבן זיי נישט געהאט קיין געלעגנהייט אריינצוקומען אינעם גן עדן התחתון איז בשעתא דאלין נפקין דעמאלט ווען די נשמות פון די צדיקים פון גן עדן התחתון גייען ארויף איז אלין סלקין אלין עאלין דעמאלטס גייען אריין די אלע אנדערע נשמות וואס א גאנצע וואך האבן זיי זיך אויסגעלאטערט און באקומען זייער שטראף אין גיהנום. אבער וגנתא לא אשתאר בריקניא, דער גן בלייבט קיינמאל נישט ליידיג, ברזא דלחם הפנים ביום הלקחו, דאס איז די זעלבע סוד ווי די לחם הפנים וואס איז קיינמאל נישט געווען ליידיג, ס'שטייט דארטן תמיד, מ'האט אראפגענומען די פריערדיגע ברויטן און תיכף ארויפגעלייגט די פרישע ברויטן. זאגט דער רמב"ם אין הלכות שבת פרק ח', הדש, ווען איינער דרעשט כגרוגרת אזוי ווי די שיעור פון א גרוגרת, חייב, ואין דישא אלא בגדולי קרקע, ס'גייט נאר אן ביי זאכן וואס וואקסן אויף דער ערד, והמפרק, ווען איינער נעמט ארויס איין זאך פונעם צווייטן, הרי תולדת הדש, דאס איז א תולדה פון דרעשן, וחייב, און מ'איז אויכעט חייב, וכן כל כיוצא בזה. החולב את הבהמה, ווען איינער מעלקט אויס א בהמה, חייב משום מפרק, איז ער אויכעט חייב אלץ מפרק, ער נעמט ארויס איין זאך פונעם צווייטן. וכן החובל ווען איינער מאכט א בייל בחי אין א בעל חי שיש לו עור וואס ער האט א הויט, חייב משום מפרק איז ער אויכעט חייב אלץ מפרק, והוא שיהיה צריך לדם שיצא מן החבורה, ער דארף אבער געברויכן דאס בלוט וואס קומט ארויס פון דעם בייל, אויב דארף ער דאס בלוט דעמאלטס איז ער חייב. אבל אם נתכוון להזיק בלבד ער האט נאר געוואלט שעדיגען, פטור איז ער פטור מפני שהוא מקלקל ער טוט נאר פארדארבן. ואינו חייב ער איז אויך נישט מחיוב נאר עד שיהיה בדם או בחלב שהוציא כגרוגרת און די בלוט וואס ער האט ארויסגעצויגן פונעם בעל חי אדער די מילך וואס ער האט געמעלקט דארף האבן א שיעור פון א גרוגרת. במה דברים אמורים בחובל בבהמה וחיה ועוף וכיוצא בהם אויב מען האט געשעדיגט א בהמה חיה ועוף מוז זיין אז ער זאל דארפן דאס בלוט כדי מען זאל חייב זיין. אבל החובל בחבירו, אז איינער האט געשעדיגט א מענטש, אף על פי שנתכוון להזיק אפילו ער האט נאר געוואלט שעדיגן יענעם, חייב איז ער חייב, ס'הייסט נישט קיין מקלקל, מפני נחת רוחו, ער האט זיך בארואיגט, זיין גייסט, שהרי נתקררה דעתו ושככה חמתו, זיין צארן האט זיך איינגעשטילט מיט דעם, והרי הוא כמתקן קומט אויס אז ער האט יא אזוי ווי עפעס פארראכטן. אזוי האלט דער רמב"ם. אנדערע לערנען אז די יצר הרע ווערט נישט בארואיגט מיט דעם ווי אונז האבן געלערנט אין די גמרא מסכת שבת, היום אומר לו עשה כך מחר אומר לו עשה כך, ממילא דאס הייסט נאכנישט אז מען האט עפעס פארראכטן, אבער דער רמב"ם האט אנגענומען אז דאס ווערט יא פאררעכנט אז דאס הייסט מען האט עפעס אויפגעטון, מען האט בארואיגט דעם יצר. ואף על פי שאינו צריך לדם שהוציא ממנו חייב, אפילו מען דארף נישט די בלוט וואס מען האט געמאכט גיין פונעם חבר איז מען אויכעט מחיוב. שמונה שרצים האמורים בתורה, די אכט שרצים וואס ווערן אויסגערעכנט אין פרשת שמיני, הן שיש להן עורות לענין שבת, די האבן הויטן לגבי שבת כמו חיה בהמה ועוף, און אז מ'וועט מאכן עס זאל ארויסקומען בלוט פון דעם, און מען דארף האבן די בלוט איז מען חייב אלס מפרק. אבל שאר שקצים ורמשים, אלע אנדערע שקצים ורמשים, אינזעקטן וואס ווערן נישט אויסגערעכנט דארטן, אין להן עור, זיי האבן נישט קיין הויט, לפיכך החובל בהן פטור, ס'הייסט נישט קיין מפרק, ס'הייסט נישט ווי מ'נעמט ארויס איין זאך פונעם צווייטן ווייל ס'האט בכלל נישט קיין הויט. ואחד החובל בבהמה חיה ועוף, או בשמונה שרצים, ועשה בהן חבורה, ויצא מהן דם, או שנצרר הדם, די בלוט האט זיך נאר פארזאמלט אפילו, אף על פי שלא יצא, אפילו די בלוט האט זיך נאר צוזאמגענומען אויף איין פלאץ און ס'איז נישט ארויסגעקומען, איז מען שוין חייב. זאגט דער ספר חסידים אין סימן ל' א', גם בכל עת ועונה, צו יעדע צייט, יש לך לאהוב את בוראך דארפסטו ליב האבן דיין באשעפער בכל לבבך ובכל נפשך מיט דיין גאנצע הארץ און מיט דיין גאנצע זעהל, והשב אל לבך לייג אויף דיין הארץ וקח משל מאנוש רמה, נעם א משל וויפיל כבוד דו געסט אפ פאר א מענטש וואס ער איז צוזאמגעשטעלט פון פלייש און לעתיד וועט ער זיין ווערים, אם יתן לך אדם עשרה זהובים או יותר, ווען א מענטש וואלט דיר געגעבן צען גילדן אדער מער, כמה תהיה אהבתו חקוקה בלבך, ווי שטארק וועט זיין ליבשאפט זיין אריינגעקריצט אין דיין הארץ. ואם יתן לך פרנסתך ופרנסת בניך ובני ביתך, אז ער וועט אויסהאלטן דיך מיט דיינע קינדער מיט דיין גאנצע משפחה, מה תשיב אל לבך, וואס וועסטו לייגן אויף דיין הארץ, דו וועסט זאגן אזוי, זה האיש, דער מענטש, אשר לא ראיתי מעולם, כ'האב אים נאך קיינמאל נישט געזען, ויעשה עמי חסד כזה, און ער טוט מיר אזא חסד, וועסטו זאגן לו אחיה אלף שנים אפילו איך זאל לעבן טויזנט יאר לא אוכל לגמול לו קען איך אים נישט באצאלן כל הטובות אשר עשה עמדי די אלע גוטסקייט וואס ער האט מיט מיר געטון אהב אותו בכל לבבי ובכל נפשי איך וועל אים ליב האבן אינגאנצן לא יוכל לצוות עלי דבר שלא אעשה בעבורו עס וועט נישט זיין א זאך וואס ער וועט באפעלן פאר מיר וואס איך זאל אים נישט אויספאלגן הן ממוני סיי מיין געלט הן גופי סיי מיין קערפער הכל שלו אלעס באלאנגט פאר אים איז ומה באהבת אדם כך, מה דאך ווען א מענטש טוט אזא חסד מיט דיר, וועסטו אים אזוי שטארק ליב האבן, באהבת הקדוש ברוך הוא ישתבח ויתעלה זכרו הוא הנותן מחיה לכל וואס ער שפייזט דאך יעדן איינעם, לא כל שכן איז דען נישט א זיכערע זאך, כי יש לנו לידבק מ'דארף זיך באהעפטן באהבת הבורא ליב האבן דעם אייבערשטן ליראה אותו מ'דארף פארכטן פון אים, שאין לעבור על מצוותיו, מ'טאר נישט עובר זיין אויף זיינע באפעלן הן גדולה הן קטנה, כי אין אנו יודעים מתן שכרן של מצוות, קענסט נישט זאגן דאס איז עפעס א קליינע מצוה, דו ווייסט דאך נישט די שכר פון די מצוות, אפשר אויף די מצוה וואס דו מיינסט אז ס'איז קליין באקומט מען א ריזיגע שכר, און די זעלבע זאך ווייסטו נישט די שטראף פון די עבירות, ומן העבירות אשר הן קלות בעינינו, כדכתיב עוון עקבי, עקבי יסובני, די עבירות וואס איך האב צוטרעטן מיט מיינע פיס, דאס קען מיך ארומנעמען און איך וועל שטארק באשטראפט ווערן אויף דעם. עוונות שאדם דש בעקב בעולם הזה ווייל ער מיינט אז ס'איז עפעס א קליינליכע עבירה יסובבו אותו ליום הדין דאס וועט אים ארומנעמען צום יום הדין. ואם זכה, טאמער דער מענטש איז זוכה, מצוותיו יעידון עליו, וועלן די מצוות וואס ער האט געטון מעיד זיין אויף אים.